ברוך השם, מסכת גיטין, דף עיין ה, עמוד א', די שורה הייבט זיך אן מיט די ווערטער וראיה אחרונה. האבן די רבנן געלערנט, איינער גיט דעם גט צו א פרוי, און ער זאגט צו איר, הרי זה גיטך, דאס איז דיין גט, והנייר שלי, די פעיפער גיב איך דיר נישט, איך גיב דיר נאר די אותיות, אינה מגורשת, איז זי נישט געגט, פארוואס? ווייל ער האט די ער גיט דאך גארנישט נישט, די תורה זאגט דאך ער זאל איר געבן א זאך ונתן בידו, ווי איז אבער ער זאגט על מנת שתחזירי לי את הנייר, אויף די דעה זאלסט מיר צוריק געבן דעם פעיפער, דעמאלט ווערסטו גע'גט ווען דו גיבסט מיר צוריק די פעיפער, דעמאלט מגורשת, איז זי גע'גט, וואס פאר א ווערטער איז דאס? ער זאגט איר ווען דו וועסט מיר צוריק געבן די פעיפער ווערסטו גע'גט, האט זי דאך דעמאלט ווידער גארנישט ניט, פרעגט די גמרא מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא, איך האב יעצט געלערנט על מנת איז נישט די טייטש מעכשיו, נאר על מנת איז די טייטש, ווען דו וועסט מיר צוריק געבן, דעמאלט ווערסטו גע'גט. פארוואס זאל זי זיין גע'גט, בשעת גירושין האט זי דאך גארנישט ניט? אמר רב חיסדא, האט רב חיסדא געזאגט, הא מני רבן שמעון בן גמליאל היא, דאס גייט ווי רבי שמעון בן גמליאל פון דער משנה, דאמר וואס ער זאגט,

ואמרו חכמים, האבן די חכמים געזאגט, תיתן לו את דמיה, כאטש די איצטלית איז נישט דא, זי קען געבן די געלט פון דעם, די ווערט פון דעם, איז דא אויך די זעלבע זאך, אז דאס גייט ווי רבי שמעון בן גמליאל, קען זי אויך ווי מען זאגט געבן אים געלט, אז זי זאל נישט דארפן געבן אים די פעיפער. הכא נמי איז דא אויכעט אזוי ווי רבי שמעון בן גמליאל זאגט דארט תתן לו את דמיה, הכא נמי אפשר דמפייסה ליה בדמי, זאל אים געבן געלט. מתקיף לה אביי, האט אביי געפרעגט א קשיא, וואס פאר א צושטעל איז דאס צו די מעשה פון די איצטלית? אימור דאמר רבי שמעון בן גמליאל, ווען זאגט רבי שמעון בן גמליאל תתן לו את דמיה, היכא דליתיה בעיניה אין דער משנה רעדט זיך דאך אז דער איצטלית איז נישט געוועזן, ער איז פארלוירן געגאנגען. היכא דאיתיה בעיניה, דא וואו די זאך איז דא, מי אמר, זאגט ער דען די סברה? אלא אמר אביי, האט אביי געזאגט, דעריבער דארטן ווי ער זאגט על מנת איז זי יא גע'גט ווייל עס פעלט אין דעם תנאי, הא מני ר' מאיר, דאס גייט ווי ר' מאיר דאמר וואס ער זאגט בעינן תנאי כפול, א תנאי וואס מען נעמט זיך אויס מוז זיין כפול, און מען וועל זען וואס עס הייסט. כפול, והכא און דא הא לא כפליה לתנאיה, ביי די בני גד און בני ראובן ווערט דערמאנט אזוי, אם יעברו חלוצים, אויב זאלן גיין פאראויס מלחמה האלטן פאר אלע אידן, זאלן מיר זיי געבן די נחלה עבר הירדן, ואם לא יעברו, אויב זיי וועלן נישט גיין, ונאחזו בתוככם, באקומען זיי אן אחוזה צוזאמען מיט אלע, איז די אלע דינים פון א תנאי לערנט מען אפ פון דארטן, דארטן איז דאך געווען געדאפעלט, דארט איז געוועזן אם יעברו דער יא און דער ניט, נאך א זאך זעהט מען דארטן, דארטן איז דער תנאי פריער פאר די מעשה, שטייט נישט אז מען וועט זיי געבן עבר הירדן אויב זיי וועלן גיין פאראויס, ניין, נאר דארטן זעט מען, ווייל דארטן די תנאי איז דאך וועלכע איז, די יעברו, אויב זיי גייען פאראויס, די מעשה איז מען זאל זיי געבן עבר הירדן, זע איך פון דארטן אז שטענדיג דארף זיין די תנאי פאר די מעשה, האמיר שוין צוויי דינים פון דארטן, ס'דארף זיין א תנאי כפול, און אויך ס'דארף זיין די תנאי פאר די מעשה. און נאך א זאך זעהן מיר דארטן, אז הן קודם ללאו, דער יא וואס איך וויל ס'זאל זיין, דאס איז פריער פאר דעם נישט, אזוי זאג איך דאך דארטן, פריער האט מען געזאגט אם יעברו וועט מען זיי געבן. א פערדע זאך זעהט מען דארטן אויכעט, אז דער תנאי און די מעשה זענען נישט געוועזן אין איין זאך, דער תנאי איז געוועזן אין דעם ענין פון חלוצים, און די מעשה איז געוועזן אין דעם נחלה, ס'איז אמאל פארהאנען מיר וועלן ווייטער האבן אז די תנאי איז אויף דער זעלבער זאך וואס ווערט געטון, ממילא איז דא פארענטפערט, אויב ר'האט געזאגט צו איר על מנת שתחזירי לי און ר'האט נישט געדאפעלט דעם תנאי, איז דער תנאי אינגאנצן נישט קיין תנאי, דארף זי נישט מקיים זיין, זי דארף נישט צוריק געבן די פעיפער. דארף ער נאר זאגן הייסט עס אביי. ער דארף מאכן א תנאי א כפול דארף ער מאכן און ער מאכט נישט איז נישט קיין תנאי. מתקיף לה רבא האט רבא געפרעגט א קשיא טעמא דלא כפליה לתנאיה פארוואס זאגן מיר דא א איז עס נישט קיין תנאי ווייל ער האט נישט געטאפלט ער האט נאר געזאגט על מנת שתחזירי לי את הנייר. גיט נאר א קוק וואס איז דא געווען ביי דער מעשה די תנאי פריער צו די מעשה פריער, ער האט דאך צו איר געזאגט הרי זה גיטך על מנת שתחזירי, איז דאך די הרי זה גיטך דאס איז די מעשה, על מנת שתחזירה איז די תנאי, זאגט ער די גאנצע זאך איז עס פעלט ווייל מען האט נישט געטאפלט. הא כפליה לתנאיה, אויב מען זאל געווען טאפלען מוז מען צוריק געבן די פעיפער, לא הוי גיטא וואלט עס נישט געווען קיין גט, אפילו מען זאל עס געווען טאפלען וואלט עס אויך נישט געווען קיין גט, פארוואס מכדי כל תנאי מהיכא גמרינן להו, פון וואנען ווייסן מיר אז א מענטש מאכט א מעשה און ער מאכט א תנאי, אז מען איז נישט מקיים דעם תנאי ווערט די מעשה נישט געטון, לערן איך עס אפ מתנאי בני גד ובני ראובן, מה התם אזוי ווי דארטן דארף עס זיין איז געוועזן תנאי קודם למעשה, דארטן איז דאך געוועזן די תנאי, וואס איז די תנאי אם יעברו אם לא יעברו פאר די מעשה, אף כל אזוי אומעדום ווי איך לערן אפ פון דארטן דארף זיין תנאי קודם למעשה, פריער דארף זיין די תנאי און נאכדעם די מעשה, ממילא וואלט געדארפן דא זיין אזוי, אם תחזירי אז דו וועסט צוריק געבן יהא גט, אבער אויב ער זאגט פארקערט, פריער די מעשה און נאכדעם די תנאי, איז גארנישט. לאפוקי הכא, אבער דא אויך די מעשה קודם לתנאי, דא אויך דאך די מעשה קודם לתנאי, און דעמאלט ווען די מעשה איז קודם לתנאי, בעסער געזאגט דאס אליבא דכולי עלמא, האלטן אלע אז ס'פעלט אין דעם תנאי רב מאיר אז דא איז דא א מחלוקת פון רש"י מיט תוספות, רש"י לערנט אז די מחלוקת איז נאר ביי תנאי כפול, דארט זאגט רב מאיר ס'דארף זיין א תנאי כפול און די רבנן זאגן ס'מוז נישט זיין קיין תנאי כפול, אבער תנאי קודם למעשה זענען די רבנן אויך מודה אז עס מוז זיין, תוספות ברענגט א ראיה אז די רבנן קריגן אויף דעם אויך. מען דארף פארשטיין אזוי. לו יצויר איך זאל נישט האבן אין דער תורה די תנאי בני גד ובני ראובן, וואלט איך געזאגט א סברה פשוטה אז ווען איינער מאכט א מעשה קאן גארנישט ניט העלפן קיין תנאי, און נאכדעם ווי די תורה האט מיר שוין געזאגט ס'העלפט א תנאי, קאן איך נאר אפלערנען דאס וואס איז גלייך צו בני גד צו בני ראובן. תוספות פרעגט אויף א ארט וואס איז א מענטש האט געגעבן א גט און ער האט ס'האט געפעלט אין משפט התנאי, עס איז גע ס'האט געפעלט אין כפול, צו ס'האט געפעלט אין תנאי קודם למעשה, אבער דער מענטש זאגט דאך אז ער טוט נאר גט'ן דווקא אין דעם אופן, צו די זעלבע זאך ביי קידושין, זאגט דער תוספות אז מצד מצד הסברה אויב כ'זאל נישט האבן דעם לימוד פון בני גד ובני ראובן וואלט איך אז מ'טוט א מעשה און מ'זאגט א תנאי העלפט נישט, די מעשה צוברעכט דעם תנאי, און יעצט האב איך שוין געטראפן ביי בני גד ובני ראובן, קען איך נאר אפלערנען דאס וואס איך טרעף דארטן. אלא אמר רבא האט רבא געזאגט, פארוואס זאגט מען דא א ביי דעם פאל על מנת שתחזירי לי את הנייר מגורשת, משום דמעשה קודם לתנאי, ווייל די מעשה איז קודם לתנאי, איז די תנאי נישט קיין תנאי דארפסטו נישט צוריקגעבן די פעיפער, אפילו עס זאל זיך רעדן אז ער האט געטאפלט דעם תנאי, אבער מעשה קודם לתנאי. מתקיף לה רב אדא בר אהבה, טעמא, דו גייסט זאגן פארוואס טויג נישט דא די תנאי, ווייל די מעשה די מעשה גט האט מען געזאגט קודם לתנאי, פריער האט ער געזאגט הרי זה גיטך נאכער האט ער געזאגט על מנת שתחזירי, הא אבער תנאי קודם למעשה, וואלט איך געזאגט אז דער תנאי איז פאר דער מעשה אז דער תנאי איז א גוטער תנאי, לא הוי גיטא איז נישט קיין גט, ניין, אפילו עס זאל זיין תנאי קודם למעשה וועט דער תנאי אויך נישט זיין קיין גוטער תנאי, ממילא וועט א גט בלייבן א גט, מכדי, לאמער זען, כל תנאי מהיכא גמרינן לה, פון וואנען ווייס איך דעם דין, א תנאי וואס מען מאכט בשעת מעשה מוז מען מקיים זיין, פון ווי לערן איך עס אפ? מתנאי בני גד ובני ראובן, מה התם אזוי ווי דארטן, תנאי בדבר אחד, דער תנאי איז געווען אין איין זאך, לעבור הירדן, און מעשה איז דאך געווען בדבר אחר, נחלת עבר הירדן מזרחה, איז די תנאי און די מעשה געווען ביי צוויי זאכן, אף, אויכעט כל, אומעטום דארף זיין גלייך צו דארטן, א תנאי בדבר אחד און מעשה בדבר אחר, לאפוקי הכא, דא א די תנאי און מעשה בדבר אחד, דא א די תנאי איז אין דעם גט אליין. אין די גט איז דער תנאי, און דאס איז דאך די מעשה גט, אזוי לערנט רש י פשט. תוספות לערנט דא נאך מער, תוספות לערנט אז דער תנאי איז סותר די מעשה, דער גט איז דאך נישט חל, דעמאלט ווען ס'ווערט מקויים דער תנאי, און דעמאלט איז דאך דער גט נישטא אין איר האנט. אלא אמר רב אדא בר אהבה, האט רב אדא בר אהבה געזאגט, דעריבער האבן מיר פריער געלערנט, ווען איינער גיט א גט צו א פרוי, און ער זאגט צו איר הרי זה גיטך על מנת שתחזירי לי את הנייר, איז מגורשת, ווייסטו פארוואס? משום דתנאי ומעשה בדבר אחד, ווייל ביידע דער תנאי און דער מעשה זענען אין איין זאך, און מיר לערנען אפ פון בני גד ובני ראובן דארף זיין די מעשה אין איין זאך און דער תנאי אין א צווייטע זאך. רב אשי אמר, רב אשי זאגט, פון דא איז נישט קיין קשיא. איך האב דיך געפרעגט די קשיא, אויב ער גיט ער זאגט הרי זה גיטך על מנת שתחזירי לי את הנייר, ווען ווערט זי גע'גט? ווען זי גיט צוריק די פאפיר, און דעמאלט האט זי דאך נישט גע'גט. זאגט רב אשי, הא מני רבי, דאס גייט ווי רבי. דאמר רב הונא אמר רבי, רב הונא האט געזאגט אין נאמען פון רבי, כל האומר על מנת, ווען איינער זאגט על מנת, כאומר מעכשיו דמי, איז גלייך ווי מען זאגט מעכשיו אז ער גיבט עס שוין יעצט, קומט דאך אויס אז בשעת גירושין האט זי געהאלטן דעם גט, נאר שפעטער דארף זי צוריקגעבן דעם, רופט זיך דאס אן ווי מתנה על מנת להחזיר, און מתנה על מנת להחזיר שמה מתנה. האט זי אלץ געווארט אויף דיר. אתקין שמואל, האט שמואל מתקן געווען בגיטא דשכיב מרע, אז א קראנקער מענטש שרייבט א גט, ער וויל איר נאר גט'ן, ער האט מורא ער וועט שטארבן פון דער קראנקהייט, און מיר זאגן דאך דא אז דארף זיין א תנאי כפול, און מיר האבן דאך דא פריער אויך געזאגט אז עס דארף זיין תנאי קודם למעשה, און מיר האבן דאך אויך האט ער דעריבער מתקן געווען אז מען זאל אזוי אויך שרייבן, אם לא מתי, אויב כ'וועל נישט שטארבן, לא יהא גט, זאל עס נישט זיין קיין גט, ואם. מתי, אויב ער וועט שטארבן, יהא גט, זאל דער גט זיין א גט. איז שוין דא דא ביידע זאכן, ער האט שוין מתקן געווען אי א תנאי כפול, און אויך די תנאי איז קודם למעשה. פרעגט די גמרא, ולימא זאל ער זאגן אם מתי יהא גט, אויב ער וועט שטארבן זאל עס זיין א גט, ואם לא מתי לא יהא גט. ווייל מיר ווייסן דאך אין עדים איז דאך פריער די הן קודם ללאו, ער וויל דא וואס איז דא די הן, די הן איז דאך דאס זאל יא זיין א גט, האט ער דאך פריער געדארפן זאגן אם מתי דעם הן, ענטפערט די גמרא לא מקדים איניש פורענותא לנפשיה, א מענטש מאכט נישט פאר זיך קיין פורענות, דערמאנען גלייך אם מתי איז ער נישט מקדים. פרעגט די גמרא ולימא זאל ער זאגן לא יהא גט אם לא מתי, אזוי ער זאל עס זאגן איז דאך מקדים נישט מיט די מיתה נאר דעם גט.

האט רבא געפרעגט א קשיא, וויאזוי האט ער געמאכט א תקנה, פריער זאגט מען אם לא מתי לא יהא גט, מכדי, לאמיר נאר זעהן, כל תנאי מהיכא גמרינן, יעדן תנאי פון ווי לערן איך אפ, מתנאי בני גד ובני ראובן, אזוי ווי דארט האט געהעלפט א תנאי אזוי העלפט אומעדום א תנאי, דעריבער דארף מען זאגן מה התם אזוי ווי דארטן הן קודם ללאו, דארטן ווערט פריער דערמאנט דער הן, אם יעברו איז דעמאלט ונתתם זאל מען זיי געבן, אף כל אזוי אומעדום ביי א תנאי דארף זיין די הן קודם למעשה, לאפוקי הכא, דא נאך די תקנה פון שמואל'ן אז מען זאגט פריער אם לא מתי לא יהא גט איז דאך דא אויך דער לאו קודם להן, און אזא תנאי וואס דער לאו איז קודם להן איז דער תנאי נישט קיין תנאי און מ'איז סייווי געגט. אלא אמר רבא האט רבא געזאגט מ'דארף אזוי שרייבן צו מ'זאל אזוי זאגן, אם לא מתי לא יהא גט, אם מתי יהא גט, און מען זאל אויכעט זאגן אם לא מתי לא יהא גט, גייט ער יעצט מפרש זיין, דעריבער זאל מען אנהייבן אם לא מתי לא יהא גט מיט אם לא מתי, ווייל לא מקדים איניש פורענותא לנפשיה, א מענטש איז נישט מקדים פאר זיך א שטראף, זאל ער דעריבער נישט אנהייבן מיט דעם אם מתי, נאר מען זאל אנהייבן מיט דעם אם לא מתי. יעצט הייבט זיך אן אם מתי יהא גט, אם לא מתי יהא גט, דבעינן איך דארף דאך האבן הן קודם ללאו, איז דאס וואס ער זאגט נאכדעם אם מתי יהא גט אם לא מתי לא יהא גט, דאס איז די הן קודם ללאו, דאס איז דער עיקר. רש"י זאגט די משנה, איינער גיט א גט צו דער פרוי און ער זאגט צו איר, הרי זה גיטך, דאס זאל זיין דיין גט, על מנת שתשמשי את אבא, זאלסט באדינען מיין טאטן. על מנת שתניקי את בני, זאלסט זייגן מיין קינד. כמה על היא מניקתו, וויפיל ליגט אויף איר דער חיוב צו זייגן די קינד? שתי שנים, דאס איז דער שיעור פון זייגן א קינד. און באדינען דעם טאטן דארף זי כל ימי כל ימי חייו, וויפיל ער לעבט. רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט, שמונה עשר חודש, רבי יהודה לערנט אז די זמן פון א תינוק צו זעגן איז צוועלף חדשים, אכצן חדשים, נישט קיין צוויי יאר. מת הבן, דער זון איז געשטארבן איידער ס'איז דורכגעגאנגען די צוויי יאר צו די אכצן חדשים, או שמת האב, און ווי ס'ווייזט אויס פון רש י, אבער אביסל האט זי שוין אנגעהויבן צו באדינען דעם טאטן, אביסל האט זי שוין אנגעהויבן צו זעגן, איז דער דין הרי זה גט, ווייל ער האט דאך גארנישט נישט געזאגט וויפיל צייט, וועגן וואס זאגן מיר אז ער האט די גאנצע כוונה זיינע איז געוועזן דעמאלט ווען ער וועט דאס דארפן האבן, און דעמאלט ווען ער דארף נישט דארף עס נישט. װי װעט אָבער זײַן, ער האָט געזאָגט צו איר, הרי זה גיטך, דאָס איז דײַן גט, על מנת שתשמשי את אבא שתי שנים, אַרױסגערעדט, על מנת שתניקי את בני שתי שנים, דעמאָלט מת הבן, אַז דער זון איז געשטאָרבן, און זי האָט נישט װעמען צו זעגן, או שאמר האב! די צי די גירסא רי"ף און רא"ש או שמת האב או שאמר האב אדער דער טאטע זאגט אי אפשי שתשמשני איך וויל נישט זאלסט מיר באדינען שלא בהקפדה דער טאטע זאגט עס נישט מכח כעס נאר ער וויל נישט זאלן באדינען אים זאגן מיר ווייל ער האט ארויסגעזאגט די צייט אינו גט איז דער גט נישט קיין גט דא איז דא א חידוש אז שלא בהקפדה זי האט אים נישט געמאכט אין כעס די עכבה איז נישט פון איר נאר די אפהאלטן איז פון וועמען פון אים דאך זאגן מיר אינו גט רבן שמעון איז דא אויך ווייל עס ווייל דאס איז דאך די דין ווייל עס איז נישט דורכגעגאנגען די צייט רבן שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט, כזה, דעמאלט אויך ווען די סיבה וואס זי באדינט נישט דעם טאטן איז נישט מכוחה, נאר די סיבה איז וואס דער טאטע וויל נישט, גט איז א גוטע גט. כלל אמר רבן שמעון בן גמליאל, א כלל האט געזאגט רבי שמעון בן גמליאל, כל עכבה שאינה הימנה, יעדער צוריקהאלטן פון מקיים זיין דעם תנאי איז נישט פון איר, איז דעמאלט הרי זה גט איז א גוטער גט. רש י, כמה היא מניקתו ב' שנים, שיהא לולד שתי שנים, ווי וועט זיין אז ווען ער האט איר געגעט איז שוין די קינד אלט געווען אנדערהאלבן יאר, דארף זי נאר זעגן א האלב יאר, שכך הוא זמן הנקתו, דאס איז די צייט וואס מען דארף זעגן א קינד, און לענין לשמש את אביו כל ימי חייו, כל זמן די טאטע לעבט. רב יהודה אומר שמונה עשר חודש לרב יהודה, לויט רב יהודה זמן הנקת תינוק עד שיהי לו י"ח חדשים, ביז מען ווערט אלט אכצן חדשים, בכתובות פרק אף על פי, מת הבן קודם הזמן, פאר די צייט, או מת האב, ווייזט אויס אז רשי זאגט מיט די ווערטער קודם הזמן אז אביסל דארף מען שוין אנהייבן צו זעגן, אבער תוספות קריגט אויף רשי'ן, און תוספות לערנט אפילו מען האט נאך נישט אנגעהויבן צו זעגן איז אויך דער דין אז אויב מען האט געמאכט דעם תנאי סתם איז דער גט א גוטער גט. הרי זה גט, דכיון דלא פריש מידי, ער האט נישט ארויסגעזאגט אויף קיין זמן, לא איכוון האט ער נישט געהאט קיין כוונה אלא להרווחה, ער וויל האבן פון דעם רווח, כל ימים שצריך, ווען ער דארף מען זאל זעגן זיין קינד, ווען ער דארף מען זאל באדינען זיין טאטען, און מכאן ואילך נאכדעם אינו צריך דארף ער נישט. ווי וועט זיין אז ער באדינט נישט דעם טאטען שלא בהקפדה, היא זי לא הכעיסתו האט אים נישט געמאכט אין כעס, ואפילו הכי דאך שאין עכבה הימנה, די צוריק האלטן איז נישט פון איר, אינו גט איז דער גט נישט קיין גט, וכל שכן אוואדע און אוואדע אם בהקפדה, אז די סיבה איז וואס דער טאטע איז אויף איר אין כעס אז די סיבה איז אין איר איז אוואדע און אוואדע דער גט איז נישט קיין גט, קומט צו גיין רבי שמעון בן גמליאל אומר כזה גט הואיל ולא הקפידתו, זי האט אים נישט געמאכט אין כעס, ואין עכבה הימנו, דער צוריקהאלט איז נישט פון איר, דעריבער זאגן מיר אז דער גט איז א גט. גמרא, פרעגט די גמרא מי בעינן כולי האי, דארף איך דען ווען ער מאכט א תנאי על מנת שתניקי את בני דארף צו זעגן צוויי יאר צו אכצן חדשים? ורמינהי איך דארף פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט שימשתו יום אחד, זי האָט אים באַדינט דעם טאַטן איין טאָג, הניקתו זי האָט געזעגט די קינד יום אחד, איין טאָג, הרי זה גט, איז שוין אַ גט, און ביי אונדז אין דער משנה שטייט, אַז מע דאַרף אַזוי לאַנג ביז די קינד ווערט אַלט, צוויי יאָר. אמר רב חיסדא, האָט רב חיסדא געזאָגט, לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא, הא רבנן והא רבן שמעון בן גמליאל מתניתין, אונדזער משנה איז רבן שמעון בן גמליאל. רבי שמעון בן גמליאל זאגט דארט ביי די מעשה פון די איצטלית, פריער ע"ד עמוד א', אז אויב די איצטלית איז געווארן פארלוירן זאל מען געבן די געלט. זע איך פון דעם אז ער האלט ביי די תנאים איז די כוונה פון דעם מענטש איז להרווחה, אז ער זאל האבן פראפיט, איז ממילא איז דעריבער אז דאס גייט ווי די משנה ווי רבן שמעון בן גמליאל, לרווחה דארף מען, איז די הנקה, די שימוש וויפיל ער דארף האבן, ער מיינט וויפיל ער דארף האבן א רווחה פון די זאך, נו, אין די משנה שטייט דאך די גאנצע צייט ער וויל האבן רווח, אז די משנה איז רבן שמעון בן גמליאל, און רבן שמעון בן גמליאל זאגט דאך אז די כוונה איז לרווחה. ווער מיינט זינגט די מיינט ער אויכעט מיט דעם תנאי וויפיל צייט מען דארף זייגן די קינד זאל זי זייגן אבער די ברייתא די ברייתא איז רבנן די רבנן זאגן אז די כוונה איז איר מצער זיין און אויב ער האט איר מצער געווען איין טאג איז גענוג ווייל אויב מען מיינט נישט לרווחה איז דאך נאר לצעורה איז שוין גענוג. וועט אויסקומען אז די קינד איז געשטארבן איידער זי האט געזייגט איין טאג, ס'האט געפעלט די לצעורה, וועט די גט נישט זיין קיין גט. פרעגט די גמרא ווי קענסטו אזוי א זאגן? והא מד, ווי קענסטו זאגן אז די משנה גייט ווי רבן שמעון בן גמליאל? והא מדסיפא רבן שמעון בן גמליאל הוי, אין די סיפא פון אונזער משנה שטייט רבן שמעון בן גמליאל אומר כזה גט,

איז דא אויך ביי אונז אין די משנה איז ער דאך אויכעט מיקל ער זאגט דאך כל עכבה שאינה הימנה הרי זה גט איז ער דאך מיקל איז לויט אים נאך איז גענוג צו זייגן איין טאג מתניתין די משנה גייט רבנן די משנה וואס שטייט אז דארף זיין צוויי יאר, דאס גייט מיט די רבנן וואס זיי זענען מחמיר בתנאי, רבא אמר רבא זאגט לא קשיא ס'איז נישט קיין קשיא, כאן בסתם כאן במפרש, די משנה רעדט זיך ער האט געזאגט, סתם אז מען גיט נישט קיין צייט דעמאלט דארף מען צוויי יאר, די ברייתא רעדט זיך. ער האט געזאגט יום אחד, איי וועט איר פרעגן אויב אזוי וואס איז דער חידוש איז דאך מרא פשיטא, איז דאך מרא פשיטא אז ער זאגט איין טאג און זי האט געזייגט איין טאג, איז דא וואס דערציילט ער מיר, נאר ער דערציילט מיר יא דווקא זי האט געזייגט איין טאג, וועט אבער זיין א מעשה ווען זי האט אינגאנצן נישט געזייגט, דעמאלט איז נישט קיין גוטער גט. רב אשי אמר, רב אשי זאגט, כל סתם נמי ווען ער מאכט סתם א תנאי אז זי זאל זייגן די קינד, כמפרש יום אחד דמי, שטענדיג סתם איז כמפרש יום אחד, קומט אויס רב אשי זאגט אז דאס וואס שטייט אין דער ברייתא, וויפיל שטייט אין דער ברייתא, איין טאג, מיינט מען אז ס'איז געווען סתם. און אויב אזוי ביי וואס רעדט זיך די משנה? זאגט די גמרא, תנן, כ'וועל דיר פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט אין דער משנה, כמה היא מניקתו, ווען ער מאכט מיט איר א תנאי, הרי זה גיטך על מנת שתשמשי את אבא, וויפיל דארף זי זייגן? שטייט, שתי שנים, צוויי יאר, רבי יהודה אומר, שמונה עשר חודש. בשלמא לרבא, ניחא, רבא זאגט, אז סתם איז דער שיעור פון הנקה דארט לויט רבי יהודה'ן אכצן חדשים לויטן תנא קמא צוויי יאר, אלא רב אשי לויט רב אשי וואס ער זאגט סתם דארף מען נאר איין טאג, די רישא רעדט זיך דאך ביי סתם, ווייל אויב ער זאגט ארויס בפירוש דעם זמן צוויי יאר שטייט דאך שפעטער לויט רב אשי'ן למה לי שתי שנים, וואס דארף מען צוויי יאר, למה לי וואס דארף איך שמונה עשר חודש, ביום אחד סגי, ס'איז גענוג איין טאג, ענטפערט די גמרא, רב אשי האלט טאקע אז ס'איז גענוג איין טאג, איי עס שטייט דאך אין די משנה שתי שנים, הכי קאמר, דאס איז די פשט, יום אחד זאל זיין משתי שנים, איידער איין טאג זאל מען זייגן, אין דער צייט איידער די קינד ווערט אלט צוויי יאר, לאפוקי לאחר שתי שנים, אז זי וועט זייגן איין טאג נאך די צוויי יאר, דלא דעמאלט איז זי האט זי נישט מקיים געווען דעם תנאי, די זעלבע זאך וואס רבי יהודה זאגט שמונה עשר חודש, מיינט מען יום אחד משמונה עשר חודש, דער יום אחד וואס ער ליגט א חיוב איז משמונה עשר חודש. אין די אכצן חדשים, איידער די קינד איז געווארן אלט אכצן חדשים, לאפוקי לאחר שמונה עשר חודש דלא, זאגט די גמרא מיתיבי, כ'וועל דיר פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט, ער גיט א גט צו זיין פרוי און ער זאגט, הרי זה גיטך, דאס איז דיין גט, על מנת שתשמשי את אבא, זאלסט באדינען מיין טאטן שתי שנים, צוויי יאר. על מנת שתניקי את בני זאלסט זייגן מיין קינד שתי שנים, צוויי יאר, מת הבן, דער זון איז געשטארבן, זי האט נישט וועמען צו זייגן, או שאמר האב, אדער דער פאטער האט געזאגט, אי אפשי שתשמשני, איך וויל נישט זאלסט מיר באדינען, שלא בהקפדה, אפילו ס'נישט ווייל ער איז אויף איר אין כעס, דאס רופט זיך אן דער עיכוב איז נישט פון איר, אינו גט, איז דער גט, בהקפדה איז דאס זיכער, איז דאך איז זי שולדיג וואס זי באדינט אים נישט, נאר אפילו דארטן וואס אינו בהקפדה, וואס די עכבה איז נישט פון איר, דאך זאגן מיר, אינו גט, דער גט איז נישט קיין גט, ווייל ער האט געמאכט א תנאי אז וואס? אז זאל באדינען, און דער טאטע וויל נישט, דאס איז גארנישט, אבער דער פאקט איז דאך אז זי האט נישט באדינט, און אז זי האט נישט באדינט איז דער גט נישט קיין גט. בשלמא לרבא, לויט רבא איז גוט דער חילוק פון דער רישא ביז דער סיפא, וואס אין דער רישא שטייט אז מת הבן הרי זה גט, אין דער סיפא שטייט מת הבן אינו גט, פארוואס רישא בדלא פריש, אין דער רישא, ער האט נישט געזאגט ארויס קיין צוויי יאר, ער האט געזאגט סתם, סתם דארף מען טאקע צוויי יאר, אבער אויב מת הבן, איז עס א גוטע גט. סיפא דפריש, אין דער סיפא האט ארויסגעזאגט, וואס האט ער געדארפן ארויסזאגן, סתם איז דאך אויכעט צוויי יאר, נאר דעריבער האט ער ארויסגעזאגט, ער מיינט דווקא. ווייל ער זאל נישט געווען ארויסזאגן וואלט מען דאך אויך געדארפן זייגן צוויי יאר, נאר ער מיינט צו זאגן אויב מען וועט נישט קענען זייגן, די קינד וועט שטארבן זאל די גט נישט זיין קיין גט. אלא לרב אשי, רב אשי לערנט דאך אז די רישא פון די משנה סתם דארף מען נאר זייגן איין טאג, איז דאס וואס שטייט אין די רישא מת הבן או האב מיינט מען אז ער איז געשטארבן, האט אינגאנצן, זי האט אינגאנצן נישט געזייגט. אויב אזוי מאי שנא רישא מאי שנא סיפא, פארוואס אין די רישא אויב ר'איז געשטארבן ולא הניקתו כלל איז עס א גוטע גט, ס'איז דאך גארנישט ניט געווארן מקוים די תנאי, און פארוואס שטייט אין די סיפא ס'איז נישט קיין גט? קשיא בלייבט שווער אויף רב אשי.